קהלת ב' פסוק כ"ב. כי מה הוה לאדם בכל עמלו וברעיון לבו שהוא עמל תחת השמש, ער זאגט וואס בלייבט איבער פון די מענטש פון די גאנצע ארבעט, פון די גאנצע סטרעס, פון די גאנצע עבודה ער לייגט אריין אויף די פאר יארן וואס ער איז דא, כי כל ימיו מכאובים, די טאג פון די מענטש איז פול מיט ווייטאג, וכעס ענינו, און ער איז כסדר אויפגערעגט, גם בלילה לא שכב לבו, די מענטש ביינאכט שלאפט ער נישט, ער זארגט זיך, בני, חיי, מזוני, די זאכן האלטן אויף א מענטש, זארג, דאגה, פלאג. גם זה הבל הוא. וואס האט די מענטש פארדינט פון א לעבן? ס'גייט אדורך א לעבן און הי לוקס בעק און בעיסיקלי לייף איז פראם וואן סטראגעל טו די אדער, פראם וואן סטרעס טו די אדער, פראם וואן ווארי טו די אדער, פראם וואן הארדשיפ טו די אדער. אין טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו. גארנישט האט דער מענטש געטראפן, אויסער אביסל עסן און אביסל טרינקען, און ער קען זיך ווייזן כאילו ער זעט אויס גוט. גם זה ראיתי אני כי מיד האלוקים היא, כי מי יאכל ווער עסט, ומי יחוש חוץ ממני, כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה.

ענין פון וואס מען רעדט, ווי א מענטש קען טרעפן פרייליכקייט, א קליינע גלימפס אוו האופ אין א ווארלד דעטס פול אוו סאראו, אין דער וועלט וואס איז אזוי צעבראכן זאגט ער, כי מי יאכל ווער עסט, ומי יחוש און ווער יאגט זיך. וועט באלד פראבירן צו פארשטיין וואס ער וויל פון דער יחוש חוץ ממני, כי לאדם שטוב לפניו פאר דעם מענטש וואס דער אייבערשטער האט ליב, נתן געט ער חכמה ודעת ושמחה. דער מענטש וואס דער אייבערשטער האט ליב דאזענט נעסעסערילי דרייוו די נייסעסט קאר, הי דאזענט נעסעסערילי ליוו אין די נייסעסט האוז, באט הי העז סאם קיינד אוו אינטערנעל העפינעס, ער קען עפענען א גמרא און פארשטיין, ער קען לערנען א פסוק און ענדזשוי איט, ער קען הערן א סברא, ער האט חכמה און דעת און שמחה. ולחוטאים פאר די זינדיגע נתן ענין לאסוף ולכנוס, מאך געלט, מאך נאך געלט, מאך נאך געלט, קויף צאם נאך ריעל עסטעיט, לתת לטוב לפני האלוקים, יו אר ווארקינג מעיבי סאו דעט יור מאני וויל ענד אפ אין סאמבאדי עלס'ס הענדס,

עת לחשות א טיים טו רימעין סיילענט, עת לדבר א טיים טו טאלק, עת לאהוב א טיים טו לאוו, עת לשנוא א טיים טו העיט, עת מלחמה א טיים אוו וואר, ועת שלום ענד א טיים אוו פיס. לעטס דו א ליטל ביט אוו רשי אן דיס.

ווער נישט צו צופרידן מיט וואס דו האסט עקיומעלעיטעד, כי אם עכשיו הוא בידו, איף נאו די וועלט איז אין יור הענדס, עוד יירשוהו צדיקים, די וועלט וויל עווענטשעלי מאוו טו די הענד אוו ע רייטשעס, אלא שעדיין לא הגיע הזמן, די טיים העזענט קאם, כי לכל דבר יש זמן קבוע מתי יהיה. שטעל דיך פאר דער איז א פערסאן וואס ווארקס פאר מינימום וועידזש. ער גייט ארום קאלעקטן אין די אפארטמענט בילדינגס די רענט פאר זיין בעל הבית, סאו הי גאוס אראונד לעטס סעי די גאנצע חודש און קאלעקט נאך און נאך און נאך, ער הייבט אן מיט טויזענט דאלער, צוויי טויזענט דאלער, פופציג טויזענט, הונדערט טויזענט, מיליאן, הי איז וואלקינג אראונד, די מענטש וואס גייט ארום קאלעקטן די רענט. מיט מיליאנס ענד מיליאנס אוו דאללערס, עט עני פוינט איז הי העפי וויט די מאני הי מעיד? ווי ארעדי סעד מאני דאזענט ברינג העפינעס, עט עני פוינט איז הי פראוד אוו די מאני הי מעיד? היז סטופיד ביקאוס דיס מאני איז נאט היז, היז קאלעקטינג איט אין ארדער טו גיוו איט טו די פיינעל אונער דעט היז קאלעקטינג איט וויט פאר. אויף דעם זאגט רשי דא א מורא'דיגע זאך,

די עבד וואס האט זיך משחרר געווען דא אין אמעריקע איז דאך געווען א מורא'דיגע מעשה. דא אין אמעריקע אויסצולערנען א עבד עי בי סי, יו ווער פאנישד וויט דזשעיל און די עבד וואז קילד. ווייל זיי האבן געוואוסט אז אויב די עבדים קענען ליינען, דיס וויל בי די ביגינינג אוו די ענד אוו סלעיווערי. איז געווען א יונגע שחור דא אין אמעריקע, ער האט געהייסן פרעדעריק דאגלעס, ענד הי טרעידעד א קאפל אוו טינגס דעט הי העד, וואס האט שוין א עבד געהאט, וויט ווייט קידס טו טיטש הים די עי בי סי. ענד הי עווענטשעלי ראוט א בוק אבאוט היז לייף סטארי, ענד די בוק וואס סאו פאוערפול דעט איט וואס איט איז פראבעבלי וואן אוו די ביגעסט קאוזעס פאר די ענד אוו סלעווערי. הי האט עפעס א בריליענט פען, און די ענגלישע גוים האבן צוזאמגענומען געלט אים אפצוקויפן פון זיין בעל הבית כדי אים משחרר צו זיין.

דו האסט עפעס פון דעם אז דיין בעל הבית האט מער געלט? די עבדים פלעגן זיך טענה'ן צווישן זיך מיין בעל הבית איז רייכער, די בעלי בתים זענען רוצחים, רוצחים, נישט קיין אידישע בעלי בתים וואס רמב"ם זאגט פירן זיך אויף מיט רחמנות, רוצחים ארורים וואס מען האט דא געטון מיט די שחורים, איף ווי וואלד אנדערסטענד, ווי וואלד סטארט טו אנדערסטענד א ליטל ביט זייער טענות. רוצחים ארורים, מען האט זיי אויסגעטון נאקעט, מען האט זיי צופליקט זייער רוקן, מען האט געגאסן פון זיי בלוט, מען האט אויסגעשאסן זייער ציינער, נישט ארויסגעגאנגען בשן ועין אויך נישט, איי מין די עמאונט אוו רשעות וואס איז דא פארגעגאנגען, מען האט זיי געלאזט שטארבן אויף די פעלד, איז געווען עד אין לשער, און דאך האט מען זיך געשלאגן וועמענס בעל הבית איז רייכער, ביקאוז פיפל פעלט פראוד אבאוט דיס, דאס זאגט רש"י הקדוש, איז די סטופידיטי פון יומען ביאינגס, ער איז אזוי פראוד וויפיל געלט ער האט געמאכט ווען ער איז אזא מין שוטה, זאגט דער אייבערשטער, היינט האב איך דיך געלאזט מאכן די געלט, מארגן קום איך צו דיך און איך זאג דיך, די געלט וואס דו האסט געמאכט גייט אריבער גיין צו איינער אנדערש, סאם פיפל ווי סי איט אין אווער לייף טיים, האו מעני פיפל אין אווער לייף טיים העוו ווי סין דעט געווען על הגובה זענען געבליבן בעירום און חוסר כל. באט אפילו לאמיר זאגן איט דאזענט העפען אין יור לייף טיים, סאו אין די טשילדרענס לייף טיים, ביקאוז נאו וועלט סטעיס אין א פעמילי פאר עווער, איי טינק היסטארי טעלס אס די מאקסימום איט סטעיס אן עווערידזש איז טרי דזשענערעישאנס, און דען די מאני העז מאווד אן טו א קאמפליט דיפרענט פעמילי, קאמפליט דיפרענט דיירעקשאן, איז וואס מאכסט דיך משוגע? לכל חפץ, לכל דבר, כל הדברים קרויים חפצים בלשון משנה. עת ללדת לתשעה חדשים, ועת למות קצב שנות כל דור ודור, עווערי דזשענערעישאן העז איטס עידזש אוו האו לאנג איט ליווס, ענד ווען דעט עידזש קאמס איטס אווער. עת לטעת גוי וממלכה, דערס א טיים ווען נעישאנס אר עסטעבלישט, ועת לעקור עת יבוא להעקר, איטס ארעדי גאט איטס טיים ווען איטס גאנע בי אפרוטעד. דא ליגט א טיפע נקודה. דא ליגט א טיפע נקודה, רב טובי', ווען דאז א פערסאן ביגין טו דיי? פראם ווען הי'ז בארן, פראם ווען הי'ז בארן, פראם ווען הי'ז בארן, הי סטארטס טו דעפרישיעט פראם די מאמענט הי'ז בארן, איי לייק די לענגוויטש פראם די פרעזידענט, וואס געשענט רבי אפרים איז בעיסיקלי, לייף איז אן אווער גלאס, ווייסט וואס א אווער גלאס איז? דאס איז אז עס פאלט אראפ די זאמד, ס'דא זאמד, יעדע שטיקל זאמד איז א טאג, ענד דען דעט דעי דראפס דאון פראם די טאפ טו די באטעם ענד דעט דעי איז גאן, נאו די טאפ איז עמטיער, ענד וואט העפענס דען אנאדער דעי קאמס דאון ענד אנאדער דעי דראפס דאון ענד אנאדער דעי אנטיל די לאסט דעי דראפס דאון ענד דען איטס אווער. זאגט אין פסוק דא אין קהלת א מורא'דיגע זאך, אין לייף ווי אלל אנדערסטענד איט.

ביי קיינער נישט, דער'ז נאו, הי איז סאליד, וואס געשען דריי דורות שפעטער, סאמהאו די געלט איז נישט אין די פעמילי, וואס איז געשען מיט די גאנצע סאלידערשאפט, די ענסער איז, נישטא קיין אזא זאך ווי סאליד, מאני קאמס ביקאוז די אייבישטער וואנטס יו טו געט איט, ענד יו אר די קאסטאדיען אוו די מאני פאר א קאפל אוו יערס, מיט א פאלשע פרייד, ביליווינג אז דיין חכמה האט דיך געמאכט די געלט. נאט גרעיטפול ענאף פאר די בורא עולם דעט לעט יו פאל אינטו איט, ענד דען פרום די סעקאנד יו מעיד איט, זאגט שוין שלמה המלך, ולחוטא פאר די זינדיגע, בית כ"ו, ולחוטא פאר די זינדיגע, לאמיר איבערחזר'ן די פסוק, נתן ענין לאסוף ולכנוס, די אייבערשטער זאגט יא, מאך געלט, מאך געלט, מאך געלט, איי'ל איווען לעט יו העוו איט יור ענטייער לייפטיים. באט מיין אלטימעט פלען איז נאט פאר די מאני טו בי ביי יו, לתת לטוב לפני האלוקים, עווענטשעלי די מאני איז שיפטעד ווער די אייבישטער וואנטס איט טו בי. פוק חזי פאר די גאנצע מענטשן וואס זענען דזשעלעס, קוק אריין אין די בית מדרש ענד סי האו מעני פיפעל אר וועלטי נאו ענד האו מעני אוו דעיר גרענדפאדערס ווער וועלטי.

נחרב און חרוב, קאמפליטלי דיסטרויד, און דען די אייבישטער דיסיידעד טו גיוו אס די ביוטיפול לייף אוו פאוסט סעקאנד ווארלד וואר. איז דא א רמבן אין פרשת ויחי, רמבן אין פרשת ויחי ונתתי שלום בארץ, רש"י לערנט ונתתי שלום בארץ דעט גויים וואנט אטאק יו. נייס פשט, גויים וואנט אטאק יו. דער רמבן העז א פעינפול פשט. דער רמבן העז א מאטש מאר פעינפול פשט. דער וואס א ליטעל קיד הו עסקט היז גרענדפאדער וואי דו גויים וואנט טו קיל אס? סאטש א אינעסענט קוועסטשען. דער וואס וואוינט אין בארא פארק ווייסט עס נישט ווייל ער זעהט נישט קיין גוי. יו דזשאסט מאוו אוט אוו בארא פארק יו אנדערסטענד דעט גויים וואנט טו קיל אס. פרעגט א סימפעל קשיא פאר זיין טאטע וואי דו גויים וואנט טו קיל אס. און די טאטע זאגט צוריק פאר די קינד סעדלי ביקאוס ווען די גויים דאונט וואנא קיל אס ווי וואנא קיל איטש אדער דאס איז א רמבן אין פרשת ויחי דאס איז א רמבן אין פרשת ויחי זאגט די רמבן אז מען דארף א ספעשל ברכה נאכדעם וואס די אייבישטער זאגט אז מאה מכם רבבה ירדופו עטס געווינען די גויים און די גויים וועלן ציטערן זאגט די רמבן ווען די גויים וועלן ציטערן פון ענק ענק'ל דאך וויי טון איינער די צווייטע, עטץ אויפעסן איינער די צווייטע, מוזט עטץ האבן א ספעשל ברכה ונתתי שלום בארץ צווישן ענק זאל זיין שלום, ענק זאלן זיך נישט אויפעסן. באט דיס איז סעדלי די ריעליטי אוו די ווארלד, ווען נאו סעווענטי עיטי יערס אפטער די חורבן ווי ווער בלעסט וויט אלל די אבאנדענס אוו בלעסינגס, סאו נאו פיינעלי ווי סטארט טו איט איטש אדער אפ אלייוו איש את רעהו חיים בלעו איטש וואן אין דעיר אוין וועיס ענד ווי אלל נאו וואט ווי אר ריפערינג טו איש את רעהו חיים בלעו איז דאס זאגט ער סאו סאם טיימס די עת להרוג ברינגס אוט די נייסער סייד אוו די יומעניטי ווי די עת לרפוא סאם טיימס די אייז לפרוץ ווען מען מוטשעט זיך צו בויען. ווי האוו א נייסער יומעניטי האועווער עת לבנות ווען מען האט שוין די אלע בנינים. סאמטיימס די מאר ווי האוו די מאר הארעבל יומען קאמס אוט. די לעס ווי האוו די קיינדער פערסאן קאמס אוט. איטס א ווערי פרייטענינג טאוט. איטס א ווערי פרייטענינג טאוט. עת לבכות דערס א טיים טו קריי, ועת לשחוק ענד א טיים טו לאף. עת ספוד א טיים טו מארן ועת רקוד ענד א טיים טו דאנס נאו. די סעד פארט איז וואס ער האט שוין פריער מסביר געווען שלמה המלך דעט מאוסט קרייאינג איז ריל ענד מאוסט לאפטער איז פעיק, מאוסט מארנינג איז ריל ענד מאוסט דאנסינג איז פעיק.

אווער סעדנעס איז פול, ענד דיס איז סאמטינג דעט וויר אלסא גאנא העוו טו ענעלייז האו טו געט אוט אוו דיס קוואגמייער, און איך זאג עס נאכאמאל ווייל דאס איז וויכטיג צו וויסן, די פאלשע פנים וואס יעדע איינער לייגט ארויף איז דאך אלעס פאלש, ווייל אונטער יעדע פנים איז דאך דא א צובראכנקייט, ענד דיס איז וואט שלמה המלך סי'ס, דער איז נעווער פול העפינעס, דער איז נעווער פול דזשוי, איטס אלוועיס מארד ביי די פעין, בירט איז.